לאמיר צוריק גיין, ארויס נעמען די אלף בינו, לערנען אלף בית. דער רבי לערנט קליינע קינדערלעך דעם אלף בית. אלף, די ערשטע זאך איז בינו, טראכט אריין. אלף, בינו. לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה יהי' נא אמרינו לרצון לפני אדון כל יהיו לרצון אמרי פי והגיון ליבי לפניך השם צורי וגואלי. וועלקאם צו די ערשטע עפיסאוד פון אלף בינו. קודם וויל איך זיך זייער שטארק באדאנקן פאר די אווערוועלמינג פאזעטיוו פידבעק וואס איך האב צוריקבאקומען פון די פון די אינטראדאקשן, ווי עקסייטעד מענטשן זענען פאר די דזשורני, די הונגער, די צמאון פאר זיך צו לערנען, איך האב געפילט די מענטשן שעירן מיין צמאון פארן זיך לערנען, און פארן קענען דורכגיין די דזשורני און זיך טאקע ריעדזשוקעיטן, און קענען עקספענדן פון וואס אונז ווייס מיר, די טיפקייט פון זאכן וואס אונז ווייס מיר שוין, און געוואר ווערן זאכן וואס אונז. ווייסט מען נישט ריזענס פארוואס אונז טועמער זאכן, מינינג ביהיינד איט, און ווער אונז זענמער און וואס אונז טועמער דא, וואס אונזער עבודה אויף דער וועלט איז. סאו כ'האב געפילט די שעירד צמאון פון אזוי סאך מענטשן וואס זענען איגער די טאפיק זאלן ווערן דיסקאסט און מ'זאל מ'זאל האבן א קאנווערסעישאן אבאוט איט. מ'רעדט אבאוט עניטינג עלס, מ'זאל רעדן אבאוט דעם אויכעט. ס'זאל זיין א קאנווערסעישן. סאו טענק יו אלל, כ'האב עס געפילט, כ'לערן מיך אויס עס צו פילן, און איך עפרישיעט עס. נאו, די טאפיק, כ'האב געטראכט וועלכע טאפיק זאל מען רעדן די וואך, וואס וויל מען זיך ריעדזשוקעיטן אבאוט איט, כ'האב אנגעפאנגען אריינגיין אין מיך, וואס זענען די זאכן דעט איי וואנט ריעדזשוקעישן אן, און איך זאל גיין סטאדיען און איך וועל עס קומען איבערלערנען, איך וועל עס קומען איבערגעבן, פארציילן, ריפארטן. כ'האב מיך ארום געדרייט א טאג צוויי דריי זוכן און סוירטשן וואס איז די זאך, וואט איז איט דעט איי וואנט טו, טו ליסן טו און טו זיך איבערלערנען און אויסהערן פרישע איידיעס אבאוט און איך זאל עס קענען קומען איבערגעבן. איך האב נישט געקענט אויפקומען מיט א איידיע, ס'דורכגעגאנגען נאך א טאג און נאך א טאג. און מיין מיינד וואס איז אסאך מאל קריעטיוו און אסאך מאל אויסגעטריקנט האט נישט אויסגעשפיגן קיין איידיע. כ'האב עס נישט געפילט. אינמיטן האב איך געכאפט, כ'האב אריינגעטון אין מיך אליינס, וואס איז עס וואס דו ביזט געוואר געווארן פאריגע וואך? וועלכע זאך האט געט זיך געטשעינדזשט מינינג ביי דיך פאריגע וואך וואס דאס אליינס ווילסטו איבערלערנען? ווילסט דיך אפשטעלן א מינוט און זען וואס האסטו דיך אויסגעלערנט פאריגע וואך? וואסערע אלטע נאלעדזש האסטו אפגרעידעד די וואך? וואסערע נייע דאטס האסטו קאנעקטעד די וואך? ווי אין וועלכע ענין ביסטו געווארן קלארער אין וואס איז יא און אין וואס די ענין איז נישט? און דאס לאמיר האבן א קאנווערסעישאן עבאוט. לאמיר עס אליינס אויסקלארן פאר מיך אליינס און עס אליינס טאקע איבערלערנען. איין נושא וואס איך האב געפילט זייער שטארק די וואך, וואס איך האב געפילט ווי כ'בין געליגן אסאך אין די נושא און געמאכט אסאך פראגרעס און געטרייט צו מאכן א באנטש פראגרעס אן, און געסורטשט פאר דיפער מינינג און געטראפן סערטען קאנעקשאנס וויטין מי און קאנעקטעד סערטען דאטס פון סערטען זאכן, איז געווען די נושא פון דזשאדזשמענט. סינס ווייסט מען, סינס עווער, איך האב געוואוסט געפראגרעמט אין מיין מח אז הוי דן את כל אדם לכף זכות, דארף דזשאדזשן א מענטש גוט, דאס הייסט ווען דו זעסט א מענטש טוהן א אקט, דזשאדזש אים אז ער טוט עס פון א גוטע פלאץ און אז ער טוט עס אוט אוו א פאזיטיוו אינטענשאן, און וויסן אז די דזשאדזשמענט וואס דו דזשאדזשט אים האט א אינפלוענס, דאס איז נעקסט לעוועל וואס מען האט זיך אויסגעלערנט, וואס די בעל שם טוב לערנט אויס און די קאמארנער שרייבט זייער אסאך מאל אז לא תסיג גבול רעך, גיי נישט אריין אין יענעמ'ס טעריטארי, גיי נישט אריין אין יענעמ'ס גבול, מיינט נישט נאר פיזיקלי אין ביזנעס קומען און אריינגיין אין קאמפעטישן עפענען א סטאר קעגן יענעם, ס'מיינט אז ווען דו זעסט א מענטש קעגן איבער דיך, ווען איך זע א מענטש קעגן איבער מיך און איך האב א בעד דזשאדזשמענט אויף אים, און איי גאו וויט איט, איך גיי מיט די דזשאדזשמענט, איי קאנטיניו וויט איט, איך זעה נישט די פאקט אז איך האב א דזשאדזשמענט אויף אים, איך דזשאדזש אים עכט, איך מיין עכט אז דאס איז זיין אינטענשאן, האב איך א אינפלוענס אויף אים, בין איך אריין ענקראוטשט אין זיין טעריטארי און איך קאראפט אים, איך פראדזשעקט א שלעכטע דזשאדזשמענט אויף אים? דער בעל שס בעל שם טוב לערנט אונז אויס אז א דזשאדזשמענט האט א עפעקט און אזוי ווי טראכט גוט וועט זיין גוט, מיינט כלפי אלעס אז ווען דו טראכסט גוטע זאכן געשעט צו דיר גוטע זאכן, ווען דו טראכסט שלעכטע דזשאדזשמענט אויף דיך און אויף א צווייטן פראדזשעקסטו און דו און דו קאנטראלסט די ענערדזשי, דו שיקסט די ענערדזשי אז דאס זאל געשען. דאס האט מען זיך אויסגעלערנט אסאך די וואך אן די נושא פון דזשאדזשמענט. די נושא פון דזשאדזשמענטס מיינט ווען מען אז און איך דריי מיך ארום אגאנצן טאג איז דא דזשאדזשמענטס וואס ליגן אין מיין קאפ, איז דא וועגן, פילטערס, ווי אזוי איך קוק אן מענטשן, באקסעס און פרעימס אין וואס איך לייג אריין מענטשן אין, ער באלאנגט דא, ער באלאנגט דא, מסתמא טוט ער דאס פאר די ריזן, דאס טוט ער פאר די ריזן, אנאלייזן וואס איך אנאלייז די וועלט אגאנצן צייט. און איך לייג אלעס אריין אין פאלדערס, און איך געב מינינג פאר יעדע זאך, דאס מיינט דאס, אויב האט ער געטון דאס מיינט אז, מיינט אז ער וויל דאס, און ער האט געטון אזוי וועגן ער האלט אזוי, און וועגן ער האלט אזוי האלט ער אזוי ווייטער און ווייטער דזשאדזשמענטס אויף יעדע זאך וואס איך זעה, אויף יעדע זאך וואס קומט פאר ארום מיך. סאו דזשאדזשמענטס איז זאך וואס איך האב, יעדע מענטש איז געבוירן מיט דזשאדזשמענטס, די די די די געבוירן מיט די אפברינגינג וואס א מענטש האט שעיפט א מענטש'נס דזשאדזשמענטס, מאכט, צוויי מענטשן קענען זעהן די זעלבע זאך, צוויי מענטשן קענען זעהן ווי א טאטע רעדט צו זיין קינד זייער פויניענט, זייער אין זיין פנים, און איין מענטש זאל זעהן א דיספלעי אוו פעשן, און די צווייטע מענטש זאל זעהן א דיספלעי אוו אוו כעס, און די דריטע מענטש זאל זעהן א דיספלעי אוו ענגער, אוו לוזינג קאנטראל, און א צווייטער מענטש זאל זען א דיספלעי פון כ'ווייס, פון דערווייטנס וועט ער מיינען אז די טאטע זינגט א ניגון צו די קינד מיט גרויס אימאושען. יעדע מענטש, אונז קען מען אלע זען די זעלבע זאך, די דזשאדזשמענטס וואס ער לייגט איז יעדע מענטש האט זיין אייגענע דזשאדזשמענטס אויף יעדע זאך וואס ער זעט. סאו ווען מען זאגט והוי דן את כל אדם לכף זכות מען זאל האבן גוטע דזשאדזשמענטס אויף מענטשן, איז עס די ערשטע זאך די אווערנעס, אז מען דזשאדזשט. דאס איז איין זאך וואס איך האב די וואך זיך זייער שטארק ריעדזשוקעיטעד אויף, און געטרייט זיך צו עדזשוקעיטן אויף, איז צו זיין עוועיר פון די פאקט אז דזשאדזשמענטס עקזיסט, אז מען דזשאדזשט, אז אונז לייג מיר אריין זאכן אין קעטעגאריס, אונז לייג מיר אריין מענטשן אין קעטעגאריס. ווען מ'איז עוועיר אז מ'דזשאדזשט, קען מען נאכדעם קען מען אנפאנגען נאכדעם צו זעהן צו ס'איז גוטע דזשאדזשמענט, פון וואו קומט די דזשאדזשמענט, ס'איז נאר א דזשאדזשמענט, וויסן אז דיין דזשאדזשמענט איז נישט די מציאות, ס'איז נאר דיין דזשאדזשמענט. שטייט פון הייליגן ראפשיצער רב אז והוי דן את כל האדם לכף זכות, כל האדם איז א ריבוי, יעדעם איינעם. סאו וועמען וועמען וויל מען דא מרבה זיין והוי דן את כל האדם לכף זכות? די אינסטינקט וואס איך וואלט געטראכט, איך טראכט צו מיך אליינס, איז והוי דן את כל האדם לכף זכות מיינט אפילו די מענטש וואס איז אזוי נעגעטיוו אין מיינע אויגן, וואס איז אזוי אזויפיל נישט גוטע אינטענטשענס און אזוי אזוי אין די ראנג פלעיס, אפילו אים זאל איך דזשאדזשן לכף זכות? דער ראפשיצער רב זאגט אונז והוי דן את כל האדם לכף זכות, די כל קומט מרבה זיין, קומט אויס צו זאגן אז אפילו זיך, מ'זאל זיך אליינס דן זיין לכף זכות, מ'זאל זיך אליינס דזשאדזשן צום גוטן, אינטערקאנעקטעד, מ'לערנען א שטיקל פון הייליגן בעל שם טוב, דער בעל שם טוב זאגט, און ס'איז געווען א גרויסע יסוד אין חסידות פון הייליגן בעל שם טוב, קאמארנא ברענגט עס הונדערטע מאל, תולדות יעקב יוסף, דגל מחנה אפרים, די מאור עיניים, אלע חסידישע ספרים, אלע חסידישע רביס האבן געלעבט אזוי, מ'האט עס געקענט זען א דיספלעי, א עכטע חסידישע איד האט מען געקענט זען א דיספלעי פון די בעל שם טוב, פון די ווארט פון הייליגן בעל שם טוב. וואס די בעל שם טוב שרייבט אז אויב מען זעט א מענטש אויף עני נגע עני שלעכטע זאך אויף א מענטש פון אינדרויסן זאלסטו וויסן אז דו וואס דו זעסט איז דאס פון דיך די שלעכטע זאך פון דיך בוודאי יש לו שמץ מנהו ס'מוז זיין אז אויב איך האב עס געזען האב איך דאס אין מיך. יעדע שלעכטע זאך וואס איך האב געזען אויף די וועלט האב איך דאס אין מיך. סיי די פאקט פיזיקלי אז אויב איך האב עס געזען און איך האב געזען אז ס'איז שלעכט מיינט אז איך האב עס געדזשאדזשט אז ס'איז שלעכט מיינט אז וויטין מיך האט עס געהאט א פלאץ צו רילעיטן און סיי בדין השגחה פרטית אז די באשעפער האט אזוי אויסגעשטעלט די וועלט אז אלעס וואס א מענטש זעט איז נוגע פאר אים. סאו די מעשה גייט אז די הייליגע בעל שם טוב זכותו יגן עלינו רבינו ישראל בן שרה האט שבת געוואקט אויפן גאס און געזען ווי א איד איז מחלל שבת און איז אהיים געקומען און געווען זייער צובראכן וואס האבן מיינע אויגן געדארפט זען ווי א צווייטע איד א צווייטע חלק אלוקי ממעל א צווייטע קינד פונעם אייבערשטן נעמט די אות ברית וואס די באשעפער האט געמאכט ביני ובין בני ישראל. צווישן זיך מיט די אידן, די קאזינעס וואס ער האט קריעטעד, די מתנות וואס ער האט קריעטעד ווי שבת. ווען די בעל שם טוב איז אהיים געקומען, און ער איז געווען זייער צובראכן, און ער האט געפאסט תעניתים, און ער האט געמאכט שאלת חלום, און געפרעגט אויבן אין הימל, פארוואס האב איך געזען, פארוואס האט מיינע אויגן געדארפט זען ווי א צווייטע איד איז מחלל שבת, וואו אין מיך האב איך די מושג פון חילול שבת אז מיינע אויגן האבן דאס געזען. און ער האט באקומען זיין תשובה נאך אפאר טעג אז ווייל ער האט זיך באנוצט מיט א תלמיד חכם, ער האט זיך משמש געווען מיט א תלמיד חכם, ער האט געמאכט יוז פון א איד א תלמיד חכם, און יעצט ווייסט מען אז ער איז א תלמיד חכם, זאגט די גמרא, דאס לערנט מען זיך יעצט, אז די גמרא זאגט אז א תלמיד חכם איז בחינת שבת אלעמאל. ממילא וויבאלד ער האט מחלל געווען א תלמיד חכם, איז געווען ביי די הייליגע בעל שם טוב וואס איז געווען אזוי פיור און אזוי ריין, און נישט געהאט קיין עבירות נאר געווען כאילו כאילו עבירות, איז וויבאלד ער האט זיך באנוצט מיט א תלמיד חכם וואס איז בחינת שבת, איז געווען א בחינה פון חילול שבת ביים הייליגן בעל שם טוב, סאו האט ער געזען מיט זיינע אויגן ווי א צווייטע איד איז מחלל שבת, וויטש קעים טו רימיינד הים אז אויב האט ער עס געזען זאל ער סערטשן אין זיך אליינס. פון דעם ער זאל ער זאל קענען אויף דעם תשובה טון. און דאס לערנט אונז די בעל שם טוב אויס אזוי הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא. ווייל די בעל שם טוב לייגט צו נאך א נקודה וואס אונז האבן אנגעפאנגען פארדעם אז אויב א מענטש זעהט אין א צווייטן א שלעכטע זאך און ער האט א דזשאדזשמענט אויף דעם, און ער זעהט אויף א צווייטן ווי א צווייטער טוט א שלעכטע זאך, און ער כאפט זיך אז די איינציגסטע ריזען פארוואס ער האט דאס געזעהן, די איינציגסטע ריזען פארוואס ער האלט אז זיין דזשאדזשמענט האלט אז דאס איז שלעכט, איז ביקאוז ער האלט אזוי אליינס אויף זיך, און ער האט די אינגרידיענט אין זיך, און ס'האט געקענט רילעיטן צו עפעס פון זיך. סאו למשל, אויב א מענטש ווערט קאנסטענטלי, פילט ער ווי מענטשן ארום אים זענען נערוועז, איז עס א נערוועזיקייט אין אים וואס קריעט אז מענטשן ארום אים זאלן זיין נערוועז. ווען א מענטש פילט ווי די מענטשן ארום אים, אפילו זיינע קלאוז פרענדס, זיינע נאנטע מענטשן, האבן נישט קיין לאוו פאר אים, איז עס ביקאוז ער האט נישט די עביליטי צו האבן לאוו פאר זיך אליינס, ביקאוז ער גלייבט נישט אז ער קען עקסעפטן לאוו. גלייבט נישט אז ער איז ווארדי פאר דעם. סאו די דזשאדזשמענטס וואס מען מאכט אז אנדערע מענטשן געבן מיך נישט אדער טוען ראונג פאר א צווייטן איז דזשאדזשמענטס וואס איך האלט אז איך דעזערוו נישט אדער דזשאדזשמענטס וואס איך האלט אז איך טוה ראונג פאר א צווייטן. דזשאדזשמענטס וואס איך האב א ספק אז איך טו ראונג פאר א צווייטן אדער פאר מיך אליינס אדער ס'איז נישט אויסגעהאלטן. סאו ווען א מענטש טוט די פראסעס לערנט אונז די בעל שם טוב אויס, ווען א מענטש זעהט עפעס און ער גייט אריין וויטין זיך און סערטשט וואס איז עס וויטין מיר וואס האט געמאכט איך זאל דאס זעהן און ער פיקסט עס, ווערט די אבדזשעקט וואס ער האט געזעהן געפיקסט. ס'הייסט אויב זעהט ער א צווייטע איד מחלל שבת זיין און ער גייט אהיים און טשעקט אריין אין זיך און פרעגט וואו האב איך חילול שבת וויטין מיר און ער טרעפט א ספאט וואו ער האט חילול שבת וויטין אים און וויטשעווער וועי עס איז, אפילו ס'איז אויף די מאוסט קלענסטע וועג אז ער איז נישט גענוג מכבד די שבת, ער האט א סערטען ס'דא א סאבדזשעקט א ס'דא ערגעץ אין אים וואס עקזיסט א בחינה פון חילול שבת, פון א דיסרעספעקט פאר שבת, און פאר דעם האט עס זיינע אויגן געזען, און ער גייט אהיים און ער טשעקט אריין וויטין זיך אין זיין חילול שבת, און ער ארבעט אויף דעם און ער פילט עס, און ער לאזט עס. ער טוט תשובה אויף דעם, ווערט נאכדעם דער מענטש וואס ער האט געזען מחלל שבת זיין, יענער ווערט אויך אויסגעהיילט, יענער ווערט אויך צוריק קאנעקטעד צו שבת. אזוי ארבעט עס, מען אינפלוענסט זיך איינער די צווייטע, אזוי לערנט אונז דער בעל שם טוב אויס. סאו ווען דו ביסט דן לכף זכות, און ווען דו דזשאדזשט צום גוטן, און ווען דו טרעפסט וויטין, ווען דו טורנסט אינווארד צו זיך אליין, ווען דו זעסט עני נעגעטיוו דזשאדזשמענט אין דיך אליינס, און דו ארבעטסט אויף דעם, ווערט עקטשולי די זאכן וואס דו האסט געזען אינפלוענסד ביי איט. סאו דאס איז א פרק אביסל אין הוי דן את כל אדם לכף זכות, וואס מען האט איבערגעלערנט די וואך, וואס מען האט פארשטאנען, באקומען נייע אנדערסטענדינג אויף די וואך, וואס מען האט באקומען נייע קלעריטי אויף די וואך, וואס מען האלט אינמיטן לערנען, סאבדזשעקטס וואס מען דארף גיין ווייטער און ווייטער פאר עווער ענד עווער, די דזשאדזשמענטס וואס מען זעט אויף א צווייטן, און אלע דזשאדזשמענט וואס מען זעט איז די אייגענע דזשאדזשמענט, די דזשאדזשמענט וויאזוי א מענטש דזשאדזשט זיך אליינס. וויאזוי א מענטש דזשאדזשט זיך אליינס, דאס זעט ער אויף א צווייטן. אויב האלט ער אז ער איז א גנב גייט ער זען ווי אנדערע מענטשן זיך גנב'ענען. אויב האלט ער אז ער איז סעלפיש גייט ער זען ווי אנדערע מענטשן זענען סעלפיש. און וואס ער האלט אויף זיך, דאס גייט ער זען אין אנדערע מענטשן. און אלעס וואס מ'זעט אויף אנדערע מענטשן, צו וויסן אז אולטימעטלי קומט עס ווייל איך האלט אזוי אויף מיך. אלעס וואס איך זע אויף אנדערע מענטשן קומט ווייל איך האלט אזוי אויף מיך. דאס איז וואס דער בעל שם טוב לערנט אונז אויס. יעדע זאך ווען איך גיי ארויס אין די גאס, און יעדע זאך וואס איך זע, יעדע פאר אויגן וואס איך טרעף, וואס איך דזשאדזש אימידיעטלי, גראד, ער איז א רחמנות, ער איז א נעכס, ער איז א, ער באלאנגט דא, ער איז א עושר, או, ער איז גוט, ער איז פיין, ער איז, ער האט, ער האט קאנעקשאן, ער זוכט קאנעקשאן. אלע דזשאדזשמענטס וואס איך האב, איז דזשאדזשמענטס וואס איך האב אויף מיר אליינס, וואס איך זע עס עקספרעסט אויף אנדערע מענטשן. ס'מוז בכלל נישט זיין די קעיס אין יענעמ'ס לעבן. און אויב ס'איז, איז ווען דו גייסט, ווען איך כאפ די דזשאדזשמענט ביי מיך אליינס, ווען איך באמערק עס, און איך, און איך טורן אינווארד מיט די דזשאדזשמענט, און איך, איך פרעג מיך אליינס פארוואס דזשאדזש איך אזוי, אזוי הארש? ווי קומט די נעגעטיוויטי אויף מיך אליינס? און איך בין זיך מוחל פאר איט? בין איך מוחל יענעם אין א מינוט, און אויב יענער האט געהאט די עכטע אינגרידיענטס פון דעם, היילט זיך עס עכט אויס. כ'על ענדיגן מיט א הייליגע ווארט פון צאנזער רב, כ'מיין אז כ'האב עס שוין אמאל אויסגעשמועסט אויף איינע פון די אלטע פאדקעסט, באט וואס אונז טוט מען דא איז אלף בינה, כ'לערן עס איבער, כ'לערן איבער יענע ווארט. כ'לערן איבער א ווארט פון צאנזער רב וואס אונז האבן כמעט אלע, מאוסט אוו אס, האבן עס געהערט, ס'איז זייער א פאפולער ווארט, מען זאגט עס איבער אין חדר אין ישיבה אלעמאל אז צאנזער רב האט געזאגט ווען איך בין געווען יונגער האב איך געוואלט טשעינדזשן די גאנצע וועלט, כ'האב געוואלט טשעינדזשן די גאנצע וועלט, ווען איך געווארן עלטער האב איך געזען אז די וועלט קען איך נישט טשעינדזשן, באט איך קען טשעינדזשן מיין לאנד, כ'גיי טשעינדזשן מיין לאנד גיי איך טשעינדזשן, פלאץ ווי איך וואוין, די לאנד ווי איך וואוין גיי איך טשעינדזשן. כ'בין געווארן עלטער האב איך געזען אז איך קען נישט טשעינדזשן מיין לאנד האב איך געטראכט מיין שטאט וועל איך טשעינדזשן. און נישט פארגעסן צאנזער רב איז געווען א רב אין א שטאט ס'איז געווען א לידער ער קען טשעינדזשן זיין שטאט ער גייט זאגן דרשות מ'וועט טוהן מ'וועט זאכן מ'וועט טוהן מ'גייט טשעינדזשן די שטאט. ווען איך געווארן עלטער האב איך געזען אז מיין שטאט קען איך אויך נישט טשעינדזשן האב איך געטראכט איך גיי טשעינדזשן מיין פעמילי מיין פעמילי גייט זיין א פעמילי וואס גייט זיין געטשעינדזשט מיין פעמילי וועל איך טוהן קארעקטלי און א מענטש קען ביי זיך אין די פאמילי פילט מען גייט איך מאך א טשעינדזש, ווען איך געווארן עלטער האב איך געזעהן האט צאנזער רב געזאגט אז איך קען נישט טשעינדזשן מיין משפחה אויך נישט, איך קען נאר מיך טשעינדזשן, מיך טוישן, איך קען נאר מיך טוישן. סאו מ'קען אנקוקן די סטארי, איך פלעג אנקוקן די סטארי ווען כ'האב עס געהערט אלס קינד אלס בחור ווי צאנזער רב האט אויפגעגעבן, צוביסלעך צוביסלעך עז הי גרו אולדער האט ער אויפגעגעבן מער, קודם האט ער אויפגעגעבן אויף די וועלט, נאכדעם האט ער אויפגעגעבן אויף זיין לאנד, נאכדעם האט ער אויפגעגעבן אויף זיין שטאט, נאכדעם האט ער אויפגעגעבן אויף זיין פעמילי, און ער האט געהאפט פאר זיך אז ער וועט עפעס קענען מאכן. באט די וועג ווי אזוי מ'לערנט עס איבער איז אז וואנס צאנזער רב האט פארשטאנען אז זיין ריאליטי אויף די וועלט און אלעס וואס ער זעהט און אלעס וואס ער זעהט איז אים, ער זעהט זיין עקספיריענס, ער זעהט זיינע דזשאדזשמענטס, ער זעהט וואס ער האלט אויף זיך, די פאקט אז ער האלט אז די וועלט דארף טשעינדזש איז ווייל ער האלט אז ער דארף טשעינדזש, די פאקט אז ער האלט אז די לאנד דארף טשעינדזש איז ווייל ער האלט אז ער דארף טשעינדזש, און די פאקט אז ער האלט אז זיין פעמילי דארף זיך טוישן, מיין ווייב, מיינע קינדער, איז אויך נאר ווייל איך פיל און איך האלט אז איך דארף טשעינדזש. און נאכדעם האט ער געהאט נאך א ריזיגע ריעליזעישאן וואס איז די ביגעסט וואן אוו דעם אלל, די גרעסטע ריעליזעישאן וואס די בעל שם טוב לערנט אונז אויס, אז ווען איך גיי מיך טשעינדזשן, טשעינדזש איך די וועלט. טשעינדזש איך עכט די וועלט. און אונזער דזשאב צו טון תיקון עולם אויף די וועלט, איז זיך צו טשעינדזשן. מיין דזשאב איז מיך צו טשעינדזשן. טון תיקון עולם, פאררעכטן מיין וועלט, פאררעכטן די וועג וויאזוי איך זעל די וועג, פאררעכטן מיך אויף די וועלט, טרייען צו. סאו מ'האט איבערגעלערנט די נושא פון דזשאדזשמענטס, און מ'האלט עס אינמיטן איבערלערנען, און מ'גייט ארויס און מ'פילט נעגעטיוו דזשאדזשמענטס סיי אויף זיך סיי אויף אנדערע מענטשן, וויטש איז איינס, ווען מ'פילט א נעגעטיוו דזשאדזשמענט איז עס די דזשאדזשמענט וואס איך האב אויף מיך אליינס, ווען מ'פילט עס. איז דא א פראסעס פון עס נישט רעזיסטן? פון עס זעהן? פון עס נאוטיסן? נאוטיסן די דזשאדזשמענט? דאס וויסן ס'איז א מציאות? זיך נישט דזשאדזשן פארן האבן די דזשאדזשמענט? הוה דן את כל אדם לכף זכות, זאגט ראפשיצער רב אינקלודינג אינקלודינג דיך אליינס. אינקלודינג מיך אליינס. יעדע וואך וויל איך מאכן אם ירצה השם עווענטשעלי א קיו ענד עי, די קיו ענד עי וועט זיין, כ'האב באקומען גוטע גוטע שאלות שוין אויף די אימעיל, כ'האב אריינגעקוקט אביסל, ביוטיפול, מענטשן שרייבן אזעלכע ערליכע קוועשאנס, אזעלכע מענטשן האבן אזעלכע געגועים, מען זעט אז אונז אלע וויל מען אלע די זעלבע זאך, ווי אלל וואנט טו געט קלאוסער, אונז אלע וויל מען ווערן נענטער צו זיך אליינס, צום באשעפער, נענטער צו אידישקייט, צו די ארט, צו תורה, צו לעכטיגקייט, צו גוטנעס. צו זיין גוטע מענטשן, צו זיין אמת'דיגע מענטשן, נישט צו לעבן קיין לעבן פון עוואוידענס און פון און פון נעגעטיוו פ, מען האט שוין נישט קיין כח צו פילן נעגעטיוו, מען וויל פילן גוט, מען וויל גוט, איי וואנט טו בי גוד, כ'וויל זיין אמת'דיג, אמת'דיג, טרוטפול. אזוי זעט מען פון אלע קוועשאנס, באט כ'האב נישט געוואלט סתם ארויפקומען און נעמען קוועשאנס און דזשאסט ענסערן טאפ אוו מיי הארט, טאפ אוו מיי העד, כ'האב עס געוואלט עכט האבן צייט איבערצולערנען, איי וואנט טו גיוו איט די רעספעקט דעט איט דעזערווס, סאו כ'האב אנגעפאנגען באקומען ערשט קוועשאנס נעכטן ביינאכט, וויטש איז געווען פאר מיך מאנטאג ביינאכט ווען די עולם האט אנגעפאנגען אויסהערן די אינטראדאקשן, כ'האב נאכנישט געהאט קיין צייט צו איבערגיין עכטע קוועשענס און עס איבערלערנען, סאו איי געס די שאלות שיעור וועט זיך אנפאנגען נעקסטע וואך מיטן אייבערשטנ'ס הילף. אינצווישן וויל איך אינקארעדזשן ס'זאל אריינקומען זייער סאך קוועשענס, איך קען אבוויעסלי נישט ענטפערן אלעס, איך קען נישט שטודירן אלעס אויף איינמאל, כ'וועל טרייען צו גיין אויף א פאט, טרייען צו גיין וואס איז ערשט ערשט און וואס איז צווייט צווייט, באט כ'האב זייער גוט אפרישיעטעד גוטע קוועשענס, עסענשעל קוועשענס, אלעס אלעס אלעס איז אימפארטענט, וויכטיג, קליינע דיטעילס און די דיפעסט פילאסעפי, צו מיך האט אלעס געזען די קוועשטענס האט געסאונד זייער אימפארטענט צו די מענטשן וואס האבן עס געעסקט, און איי קענט וועיט טו געט איט טו דעלוו אינטו דעם אריינצוטאנצן צו סטאדיען און צו עס איבערצולערנען און עס צו שערן. סאו איך וויל מיך באדאנקן פאר יעדן איינעם, און אם ירצה השם נעקסטע וואך עפיסאוד טו. מיטן אייבערשטנ'ס הילף, דער באשעפער זאל מיר געבן ווייטער כח, און דער באשעפער זאל העלפן איך זאל מיך לערנען אינטערעסאנטע זאכן, און מ'זאל קענען גיין אין די דזשערני, מ'זאל קענען עכט אנקומען און עס אריינלערנען אין מיך. העלא, דאס איז הערשי קרויס. שכוח פארן אויסהערן די שיעור, כ'האף אז דו האסט הנאה געהאט. מ'גייט ארויפלייגן דא אסאך גוטע קאנטענט, סאו סובסקרייב.